איז געווען אמאל ביי דעם רעבן ריי"ץ ווען בשעת ער האט נאך געוואוינט אין פוילן דאס הייסט פאר די צווייטע וועלט מלחמה אין די יארן תרצ"ד צ"ה צ"ו אין יענע יארן איז געווען יעמאלט דער רעבע ריי"ץ איז געווען זייער נישט געזונט ידוע אז תרצ"ג איז דעמאלט איז דער רעבע ריי"ץ געווארן זייער קראנק און עד סוף ימיו איז ער זיין מצב הבריאות מיט זיין גוף, דער הייליגער גוף איז געווען אין א מצב וואס ס'איז געווארן שוואכער און שוואכער, ער האט קוים געקענט רוקן דעם גוף, האט געדארפט האבן הילף אין יעדע תנועה וכיוצא בזה. איז געווען אמאל א מעשה אז דער רבי, דער רבי ריי"ץ איז געווען ביי זיך אין צימער, און דער גבאי, ר' חאטשע פייגין, איז געווען ביי זיך אין משרד, וואס איז געווען א וואנט, א וואנט ביי א וואנט, פון דעם צימער וואו דער רבי ריי"ץ איז געווען פריערדיגער רבי. האט ער, פלוצלינג האט ער געהערט א שטארקע קלאפ, דער גבאי האט געהערט עפעס א שטארקע קלאפ, ער איז גלייך דערשראקן געווארן און ער איז אריינגעלאפן אין צימער, און ער האט געזען אז רחמנא ליצלן דער פריערדיגער רבי, דער רבי ריי"ץ איז ווייזט אויס געפאלן, און ער האט געכאפט א שטארקע קלאפ, און ס'איז געווען א, ס'האט, ס'איז געווען א שווערע, שווערע זאך, גרויסע יסורים, כמובן גלייך גערופן דאקטוירים געטון וואס מ'האט געדארפט טון, און דער רבי האט דעמאלט געדארפט זיין אין בעט פאר משך זמן, עטליכע וואכן, ס'איז געווען א ערנסטע זייער ערנסטע מצב. אבער ס'איז געווען א גרויסע פלא, א גרויסע פליאה, וואונדער, ביי דעם גבאי, ווייל בשעת ער איז אריין אין צימער און האט געזען אט דעם מצב ווי דער רבי איז געפאלן און געכאפט אזא שטארקע קלאפ, אבער ער האט געזען אויף דעם פנים, אויפן מראה הפנים, איז געווען עפעס א גרויסע שמחה, עס איז געווען אזא תנועה פון רוממות, שמחה, עס האט זיך נישט אנגעהערט די ווייטאגן פון די יסורים. און דאס איז געווען א פלא, ווייל על פי דרך הטבע איז דער רבי דורכגעגאנגען דעמאלט שווערע יסורים. אבער ער האט געזען אויפן פנים זייער אויפגעלייגט, זייער פרייליך, עפעס אזא אויפגעהויבנקייט, און אזוי איז געווען פאר עטליכע טעג, צוזאמען מיט די גרויסע יסורים וואס ער האט געהאט, האט מען געזען אויפן פנים עפעס א גרויסע, עפעס א רוממות הרוח, א אויפגעלייגטקייט, עפעס א שמחה, און דאס איז געווען א דבר פלא. משך זמן שפעטער האט ר' כאטשע פייגין דער גבאי עפעס גערעדט וועגן אט דעם ענין. אדער דער רבי ריי"ץ מצד עצמו האט דערציילט, ווי ס'זאל נאר נישט זיין די פרטי הסיפור, האט דער פריערדיגער רבי א זאג געטאן אז אז א משך זמן פאר דעם וואס ער איז געפאלן און געכאפט אט דעם קלאפ, האט ער געהאט א געפיל, געהאט עפעס א הרגש, כמובן וואס חסידים וואלטן עס אנגערופן רוח הקודש, אבער על כל פנים ווי דער רבי האט געזאגט ער האט געהאט עפעס א געפיל אז ס'גייט עפעס זיין א עניין בלתי רצוי, עפעס נישט א נישט א געוואונטשענע זאך, אבער ס'איז ביי אים געווען א פלא א ספק ער האט נישט געוואוסט צו אט אט דער עניין וועט זיין ביי חסידים חס ושלום אדער ס'וועט זיין ביים רעבן ווער וועט זיין דער וואס וועט ווער וועט זיין דער וואס צו אים וועט פאסירען עפעס א ענין בלתי רצוי איז ביי אים נישט געווען א דבר ברור צו דעם רעבען חס ושלום צו ביי חסידים חס ושלום און בשעת ער איז געפאלן און געכאפט דעם קלאפ טאקע וויי געטון שטארק וויי געטון אבער ער איז געווען ביי זיך צו צופרידן אויפגעלייגט אז אז אז אז לכל הפחות חסידים זענען געבליבן גאנץ האט גענומען אויף זיך ווי מען זאגט אט א דעם פעקל וואס דאס איז א סיפור וואס ברענגט ארויס די מסירה ונתינה די אהבה די איבערגעגעבנקייט די התקשרות פון א רעבן צו חסידים און ווי ער זאגט אין פסוק את חליינו נשא מכאובינו סבלם מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו שטייט אין ישעיה יא וואס דאס הייסט אז דער צדיק דער נשיא נעמט אויף זיך די יסורי הדור וואס איז די שייכות מיט דעם סדרה היינטיגע פרשה פרשת ויחי איז אין די היינטיגע סדרה אי געפינט מען אין סוף דעם לעצטן פסוק דעם סיום פון פרשת ויחי ווערט געשריבן ווער שטייט געשריבן יא דאס יוסף הצדיק האט האט גערופן די שבטים און ער האט זיי געגעבן די בשורה די בשורת הגאולה, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, יוסף דערציילט די ברידער, אז ס'וועט קומען צו גיין דער זמן פון פקוד יפקוד, אז אידן וועלען נישט בלייבן שטעקן אין גלות לעולם ועד, ס'וועט קומען די צייט פון פקוד יפקוד, דער אייבישטער וועט אונז ארויסנעמען פון גלות, אבער ער בעט זיך ביי זיי, אז והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, זיי זאלן נישט פארגעסן אויף אים, אז הגם מ'גייט אים באגראבן דא אין מצרים, נישט ווי יעקב אבינו זיין טאטן וואס מען האט אים גענומען אין אין מערת המכפלה, יוסף וועט בלייבן טאקע אין מצרים, אבער בעט זיי אז בשעת זיי וועלן ארויסגיין איז פקוד יפקוד אז זיי זאלן טאקע נישט פארגעסן פון אים ארויסנעמען אויכעט והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. דערנאך קומט צו גיין דער לעצטער פסוק פון די סדרה און זאגט וימת יוסף, יא, אז במצרים, ווייל יוסף איז איז איז איז טאקע נפטר געווארן אין מצרים, וישם בארון במצרים, יא, ווי ער זאגט אין פסוק, אז יוסף איז טאקע נפטר געווארן דארטן אין מצרים, און מ'האט אים אריינגעשטעלט אין א ארון במצרים. און אויף דעם ענדיגט זיך ספר בראשית. האט דער רבי גערעדט אמאל אין א שיחה, וואס איז געווען אין די יאר תשמ ו, שבת פרשת ויחי, האט דער רבי דעמאלט גערעדט א רייכע שיחה אויפן לעצטן פסוק פון די סדרה, וואס בכלל איז דאך מסיימים בטוב. האט די שאלה געווען לכאורה ווי קומט דאס? מען ענדיגט א ספר, ספר בראשית, און מען ענדיגט מיט א פסוק וואס דאס איז לכאורה היפך הטוב. דערציילט אז יוסף איז געשטארבן, און דערציילט אז מען האט אים באגראבן וואו? אין מצרים. בשעת מען זעהט פריערט אז יעקב אבינו בעט זיך, ער בעט זיך איין און ער באשווערט און טוט אלץ כל התלוי בו אז מען זאל אים נשאתני ממצרים, אז מען זאל אים ארויסנעמען פון מצרים, ער וויל נישט זיין דארטן קיין געטשקע וכו', די אלע זאכן די טעמים פארוואס יעקב האט מסביר געווען פארוואס מצרים איז נישט קיין פלאץ, און יוסף הצדיק נעבעך בלייבט שטעקן אין מצרים. און דאס איז דער סיום פון ספר בראשית. נישט געקענט זיין א בעסערע סיום. לכאורה האט די תורה געדארפט ענדיגן מיטן פסוק פאר דערויף. דאס איז א פיין א נבואה מיט א בשורה, הגם עס הייבט זיך הייבט זיך ערשט אן א ביטערער גלות. יוסף הצדיק איז מבטיח און ער זאגט צו און ער זאגט אידן זאלט איר וויסן זיין אז פקוד יפקד אלוקים אתכם מיט אט דעם פסוק נו איז פארשטאנדיג אז דאס איז דער סיום. אבער ווי קומט דאס אז דער סיום פון גאנץ ספר בראשית איז מיט מיתתו של יוסף און אז ער איז באגראבן געווארן אין מצרים? דאס איז געווען די ערשטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט. און דערנאך איז דאך ידוע אז דער סיום פון א ספר דארף זיין פארבונדן אויך מיט התחלה פון דעם ספר. ווי מען זאגט ביי סיומים יא, מתכיפים התחלה לסיומה כשם שעזרתני לסיים, און מען טרעפט אין כמה וכמה ספרים אז מען איז מחבר די התחלה און די סיום, מתכיפין התחלה להשלמה איז ממילא געווען די שאלה וואס איז דער קשר פון דעם לעצטן פסוק פון ויישם בארון במצרים מיט דעם ערשטן פסוק דעם פסוק פון בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ וואס על פניו קו אויבנדיג ווען מען קוקט אויף דעם אויבנאויפיג, איז עפעס זעט זיך נישט דער קשר צווישן די צוויי עניינים, וואס איז די שייכות? און דער תוכן פון גאנץ ספר בראשית איז ווי די גמרא זאגט ספר הישר, א ספר בראשית ווערט אנגערופן ספר הישר, פארוואס ספר הישר? ווייל שם האבות שנקראים ישרים, דאס הייסט אז דער תוכן פון ספר בראשית איז דער ענין פון אבות נקראים ישרים, וואס ליגט אין דעם לעצטן פסוק פון ספר בראשית וואס יוסף איז געשטארבן און ער ליגט אין מצרים, ווי אזוי ברענגט דאס ארויס דער תוכן פון ספר הישר? איז דאס איז געווען די שאלה וואס דער רבי האט גערעדט יעמאלט אין יענעם פארברענגען. איז וועל איך איבערגעבן א נקודה פון אט א דעם ביאור, דאס איז גאר א רייכע ביאור און עס האט עכט א שייכות צו אונזערע טעג, און דאס ברענגט ארויס א זייער א געשמאקע נקודה אין עבודת השם אין עבודה פון א אידן בפרט אין זמן הגלות און בפרט אין די לעצטע זמנים פון גלות האט דער רבי דעמאלט ארום גערעדט אט א די נקודה אז די נקודה פון דעם ערשטן פסוק פון ספר בראשית אז מען גיט א קוק אין דעם ערשטן פסוק פון ספר בראשית בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ אז דער אייבישטער האט באשאפן דעם הימל מיט די ערד קומט צו גיין רשי אלע ווייסן דער ערשטער רשי אמר רבי יצחק פרעגט רשי די קשיא, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ווי קומט עס אז דער אייבישטער האט געמאכט די תורה אין אן אופן אז מען הייבט אן מיט בראשית ברא אלוקים, תורה איז א תורה, א ספר פון מצוות, תורה האט זיך געדארפט אנהייבן פון די ערשטע מצוה וואס איז געגעבן געווארן צו אידן, מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, החודש הזה לכם, ראש חדשים, ראשון לחדשי השנה, מצוות פסח וואס איז געווען ביים יציאת מצרים. מה טעם פתח בבראשית פרעגט רשי קומט צו גיין רשי און ברענגט דעם ביאור אמר רבי יצחק אז וואס איז דער טעם כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים אז דער אייבישטער וויל איבערגעבן לעמו כדי דערציילן זיי ווי אזוי מ'וועט באקומען דעם נחלת גוים וועט מען באקומען ארץ ישראל פון די גוים אז ס'וועט קומען צו גיין א צייט און אומות העולם וועלן טענה'ן יאמרו לישראל לסטים אתם אידן זענען גנבים, גזלנים. יא, שגזלתם ארץ שבעה עממים, צוגעכאפט אונזער ערד, זיבן עממים. איז אומרים להם, זאגט מען זיי, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, ער האט באשאפן די וועלט, ונתנה לכל אשר ישר בעיניו, ער האט עס געגעבן צו וועמען ער וויל, ער האט עס געגעבן צו זיי, און שפעטער נטלה מהם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, האט עס געגעבן צו אונז. געשמאקע רשי, שיינע רשי, אבער דא פרעגט זיך א פשוטע שאלה, וואס ווערט נתעורר, מ'לערנט אט די רשי, מע וואס ווי וואס איז דא דער ענטפער? ווילסט מיר זאגן אז א גאנצער ספר געשריבן געווארן פון בראשית ביז החודש הזה לכם, א גאנצער ספר בראשית צוועלף פרשיות מיט נאך דריי פרשיות אין ספר שמות, נאר כדי פארענטפערן טענות פון גוים, אויף דעם איז די תורה געגעבן געווארן, אז ס'וועט קומען צו גיין גוים און האבן טענות, דארף מען האבן וואס צו זיי ענטפערן. תורה איז דאך א ספר געגעבן געווארן צום אידישן עולם, אידישן פאלק. האט מען אפגעגעבן די תורה פאר גויים קען דאך נישט זיין און די תורה זאל זיך אנהייבן מיט דעם פתח בבראשית לאמיר זאגן אז מ'דארף האבן דעם ענין אויכעט וואו איז דא דער ענטפער פתח בבראשית פון דעם וואס די תורה האט זיך אנגעהויבן מיט דעם איז משמע פארשטאנדיג אז דאס איז נישט סתם א זייטיגע שאלה וואס קומט צו גיין א גוי און פרעגט און מ'וויל אים פארענטפערן דאס הייסט אז דער שאלה מיט אט דער תשובה דאס איז דער יסוד פון כל תורה ומצוות וואס איז דא די יסוד אין תורה ומצוות? נאר דא האט דער רבי גערעדט דער עומק, וואס איז דא דער עומק השאלה, וואס רשי שטעלט פאר, וואס איז דא טאקע דער עומק, פאר וואס איז דאס טאקע אט א דער שאלה, מיט אט א דעם ענטפער, אט דאס איז יסוד כל התורה והמצוות בראשית ברא אלוקים. איז די טענה בעצם גאר א טיפע טענה. לכאורה על פי פשט איז די גאנצע נישט פארשטאנדיג, לכתחילה וואס איז די טענה? וואס הייסט אהה פארוואס מיר זענען גזלנים אלע פעלקער זענען גזלנים וואס איז דאס איז וואס איז די טענה צום אידישן פאלק דא יעדער מדינה קומט דורך א כיבוש דורך א מלחמה נישטא קיין נישטא קיין אומה וואס האט איינגענומען איר ארט יא יא אויף א גלאטן אופן אן קיין מלחמות וואס איז דא די טענה לכתחילה נאר די טענה איז גאר א פנימיותדיקע טיפע טענה די טענה איז אומות העולם וואס בעצם איז דאס נישט נאר א טענה פון אומות העולם ווי מ'וועט באלד זען, אבער בכללות די טענה איז אזוי, די טענה איז, אומות העולם ווייסן אז דער אידישער פאלק איז אתה בחרתנו מכל העמים. זיי ווייסן, זיי ווייסן אז דער אייבישטער האט געגעבן תורה צו אידן. השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם, זאגט דער מדרש, אז בשעת ס'איז געקומען צו גיין מתן תורה, זענען אלע פעלקער געגאנגען צו בלעם, און זיי האבן געמיינט אז ס'איז געווארן א מבול אויף דער וועלט, ס'איז געווארן שש טיז, זיי האבן נישט פארשטאנען וואס גייט דא פאר, און בלעם האט זיי מסביר געווען השם עוז לעמו יתן השם יברך את עמו בשלום, ס'איז דא א אידישער פאלק, ס'איז ארויס פון מצרים, און דער אייבישטער גיט זיי די תורה, אלע פעלקער האבן געוואוסט דעם אתה בחרתנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זיי האבן זיך קיין ספק נישט. זייער טענה איז אבער טאקע הא גופא, דער אידישער פאלק איז א געטליכער פאלק, א רוחניות'דיגער פאלק, א פאלק וואס באלאנגט צום אייבערשטן, וואס דארפן זיין עובדי השם, זיי דארפן זיין א רוחניות'דיגער פאלק וואס לערנט תורה און טוט מצוות און לעבט אין א העכערע וועלט, א וועלט פון קדושה, א וועלט פון געטליכקייט, א וועלט פון רוחניות. דאס איז זייער וועלט. און ווי רב סעדיה גאון דער באוואוסטער לשון וואס ברענגט זיך פון רב סעדיה גאון אומתנו אינה אומה אלא בתורתה וואס איז דער אידישער פאלק תורה א תורה פאלק אבער א לאנד א מדינה א שטאט און וואינען דא און מאכן פון דעם א עיקר אה דאס איז א גשמיות'דיגע זאך מילא ביי אומות העולם איז דא אזא מין ענין ביי פעלקער וואס די גאנצע מציאות איז א חיצוניות'דיגער קשר אומות העולם דאס א פליישיגע א פליישיגער פאלק א פאלק וואס איז פארבונדן מיט מיט מיט מיט ערדישקייט מיט וועלטישקייט מיט מיט מיט מיט עולם איז ביי זיי איז פארשטאנדיק אז ביי זיי דארף זיין יא אן א מדינה אן א שטאט אן א לאנד האבן זיי גארנישט ווי ווערט זייער באשאפן זייער מציאות אלס א פאלק אז זיי האבן א לאנד אבער דער אידישער פאלק וואס דארפן זיי א לאנד וואס האט עס צו טון מיט א מקום גשמי עבודת השם איז אן ענין רוחני תורה איז אן ענין רוחני לסטים אתם דאס וואס אידן דארפן האבן א ארץ און כובש זיין דאס איז א גזילה דאס איז נישט קיין אידישע זאך דאס באלאנגט נישט צו א אידן איז אויף דאס איז די טענה פון אומות העולם, און כאמור איז פארשטאנדיג פארוואס טאקע דאס איז א טענה פון אלע אומות העולם. ס'איז נישט נאר די זיבן, רשי זאגט נישט אז די שבע אומות טענה'ן אז מיר זענען גזלנים. אלע אומות העולם טענה'ן דאס. אם יאמרו אומות העולם. בעצם דאס איז א טענה פון א גוי בעצם, א גוי טענה'ט איך פארשטיי אז א איד איז א העכערע זאך, אבער פונקט אזוי באלאנגט ער צו א העכערע וועלט, צו רוחניות. אבער אין גשמיות דאס איז אונזער ארט דאס באלאנגט נישט צו זיי און באמת איז דאס נישט נאר א גוי דאס איז דא דער גוי אשר בקרבך וואס טענה'ט אמאל אויך די טענה איך וואס האב איך צו טאן מיט עולם הזה מיט גשמיות קומט צו גיין רשי קומט צו גיין די תורה און זאגט בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ גלייך אין אנהייב תורה דעם ערשטן פסוק תורה זאגט דו זאלסט וויסן זיין אז כוונת הבריאה פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט און כוונת ירידת הנשמה למטה פארוואס האט דער אייבישטער גענומען א נשמה וואס איז חלק אלוקי ממעל ממש און איר אראפגעטראגן פון די העכסטע מדריגות אין איגרא רמא אין גן עדן און איר אראפגעשלעפט אויף דער וועלט אין א פליישיגע וועלט מיט גשמיות מיט חומריות מיט עולם הזה הגשמי מיט די אלע עניינים איז כדי אז א איד זאל מאכן פון אט דער וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים ווי דער אלטער רבי ברענגט אין תניא בשם המדרש מאכן פון דער וועלט א ארט פאר דעם אייבישטן אויף דעם לעבט א איד אויף דער וועלט דאס איז וואס א איד דארף טון אויף דער וועלט, נעמען פון ערדישקייט, פון גשמיות און מאכן פון דעם א א קדושה. און ווי דער ווי דער פתגם הידוע וואס ברענגט זיך בשם דעם אלטן רעבן, ישראל גוי אחד בארץ, מי כעמך תפילין דעם אייבערשטנס תפילין, תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו שטייט אין דעם אייבערשטנס תפילין מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ טייטשט דער אלטער רבי אז די אידישע פאלק איז א גוי אחד בארץ דאס איז א פאלק וואס ברענגט אריין דעם אחד דעם השם אחד שמו אחד דעם תורה אחת און די אחדות הקדוש ברוך הוא אחדות הבורא אין ארץ אין ערדישקייט און אין וועלטישקייט און דאס איז דער תפקיד פון א אידן און דערפאר בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און אויף דעם איז געשריבן געווארן גאנץ ספר בראשית. ספר בראשית איז געשריבן געווארן צו דערציילן א אידן ער זאל וויסן זיין זיין תכלית הכוונה פארוואס האט דער אייבישטער אים געשיקט דא אויף דער וועלט, און דער תכלית הכוונה פון בריאת עולם, כדי אז א איד זאל מאכן פון חומריות און גשמיות ארץ ישראל. און דאס איז בנוגע די ארץ ישראל כפשוטו. יא דער מקום אשר יבחר השם וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די אידן די ארץ שבעה אומות אז זיי זאלן מאכן פון א ארץ כנען זאלן זיי איבערמאכן פון דעם ארץ הקודש און אויף דעם גייט גאנץ ספר בראשית אנהייבנדיג פון בראשית ברא און דערציילט ווי אזוי ס'איז געקומען צו גיין די אבות און דער אייבערשטער האלט זיי אין איין מבטיח זיין קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה לזרעך נתתי את הארץ הזאת אט יא כמעט אין יעדער פרשה חזר'ט זיך איבער די הבטחה וואס דער אייבישטער זאגט מיט אלע סיפורים ווי די אבות וואס זיי זענען געווען א מרכבה צו געטליכקייט האבן געלעבט אין ארץ ישראל און איבערגעמאכט אז ס'זאל ווערן א מקום קדוש אבער דאס איז בנוגע ארץ ישראל דערנאך קומט צו גיין א גרעסערע חידוש יעקב אבינו קומט אראפ אין מצרים וואס איז דא די מעשה דאָ איז די מעשה אַז נישט נאָר ארץ ישראל דאַרף ווערן אַ מקום קדוש, אַ ייד האָט אַ שליחות מאַכן פון דער גאַנצער וועלט ארץ ישראל. און דאָ קומט אַריין דער סיפור הידוע וואָס ברענגט זיך פון דעם צמח צדק אַז ס'איז געווען אַ חסיד אין צייטן פון צמח צדק פון די גרויסע חסידים וואָס האָט געוואָלט פאָרן אין ארץ ישראל זיך באַזעצן אין ארץ ישראל און ער איז געקומען צום צמח צדק בעטן אַ ברכה האָט אים דער צמח צדק געזאָגט וואס דארפסטו פארן אין ארץ ישראל, מאך דא ארץ ישראל. ווי ס'ברענגט זיך אין די ביאורים און דער רבי איז מסביר אין די שיחה אין כמה וכמה שיחות, אז דאס איז דער חידוש, אז א איד דארף וויסן זיין אז אויב ער געפינט זיך אין א לאנד, א שטאט, אין א ארט וואו ער שטייט אין דער וועלט, איז די כוונה, די תכלית און די מטרה איז, ער זאל מאכן פון דעם ארט ארץ ישראל. וואס דאס מיינט אין פשוט'ע ווערטער, אריינברענגען קדושה אין אטא דעם מקום. דאס הייסט ווי ס'רעדט זיך אין חסידות ווי דער רבי טייטשט אויס, דאס הייסט נישט נאר כדי צו מברר זיין די ניצוצות הקדושה, בדרך כלל רעדט זיך אז ס'איז דא ניצוצות קדושה אין יעדער ארט אין דער וועלט און א איד דארף מברר זיין די ניצוצות הקדושה, אדער דער ענין אויף דעם דארפסטו נישט וואוינען אין יעדער ארט, מ'קען וואוינען אין ארץ ישראל אין ירושלים עיר הקודש און דאן לערנען תורה און זיין צוגעבונדן צום אייבערשטן און די ניצוצות הקדושה ווערן נתברר יא, בדרך ממילא, ס'ברענגט זיך אין חסידות אמאל אז ס'איז דא א אופן אז מ'דארף גארנישט צו פארן, קענסט בלייבן במקומך, און דורך דעם וואס דו לערנסט און דאווענסט דינסט דעם אייבערשטן, איז בדרך ממילא אזוי ווי מ'צינדט אן א גרויסע ליכט, איז די אלע די ליכטיגקייט דערגרייכט בכל מקום און דאס ציט צו, יא, די ליכטיגקייט איז מושך, ציט צו, די אלע ניצוצות הקדושה, און אויף דעם דארף נאך נישט פארן אין די גאנצע וועלט. אבער דאס וואס אידן זענען נתפזר געווארן אין גלות, אחד מכם גולה לברבריה, אחד מכם גולה לסמטריה, ווי דאס שטייט אין מדרש. דאס הייסט אז אידן גייען אין גלות אין מקומות אויף דער וועלט, איז דאס איז נישט נאר אויף מברר זיין די ניצוצות, דאס צו מאכן פון דער גאנצער וועלט א מקום פון ארץ הקודש, אריינברענגען קדושה אין דער גאנצער וועלט. און דאס האט זיך אנגעהויבן פון דעם וואס יוסף איז אראפ אין מצרים, און דערנאך איז יעקב אראפ אין מצרים, און די שבטים, און זיי האבן געלעבט במיטב הארץ אין ארץ גושן, און זיי האבן איבערגעמאכט פון ארץ מצרים, האבן אריינגעברענגט דארטן קדושה, ליכטיגקייט, תורה, ווי די סדרה פרשת ויחי דערציילט אונז, און דער פתגם הידוע פון דעם אלטן רעבן אז די בעסטע יארן האט יעקב אבינו געהאט אין מצרים, ווייל מ'האט געלערנט תורה דארטן האט מען איבערגעמאכט פונעם חשך און געמאכט ליכטיגקייט. און דאס איז דער סיום פון ספר ויחי, פרשת פרשת ויחי. תורה וויל אונז ארויסברענגען אט א דעם תפקיד וואס א איד האט בזמן הגלות בפרט, ער זאל וויסן זיין אז ס'איז נישט קיין טעות, ע ער זאל וויסן זיין אז דאס וואס ער געפינט זיך אין א פארווארפענעם ארט אין גלות, דאס וואס ער געפינט זיך אוואו ער געפינט זיך, איז דאס מיט איין און איינציג כוונה לשכן שמו שם, אריינברענגען דעם אייבערשטן און איבערמאכן פון ארץ כנען, פון חולין חומריות, איבערמאכן פון דעם און מאכן פון דעם א מקום קדוש, אט א דאס איז תכלית הכוונה, איז די דוגמא הכי גדולה פון דעם אין די גאנצע ספר בראשית איז דאס יוסף הצדיק. אָט דער יוסף הצדיק, וואָס ער איז אָנגעקומען אין מצרים, און ער איז נישט פאַרלאָרן געוואָרן אין מצרים, פאַרקערט, ער, יוסף, הוא השליט, ער האָט געפירט מיט מצרים, און ער האָט אַריינגעברענגט קדושה אין מצרים, און ער האָט געמאַכט אַז מצרים זאָל ווערן אַ אָרט וואָס דאָרטן קענען אידן שטיין שטאַרק בְּמֵיטַב הָאָרֶץ און דינען דעם אייבערשטן און טאָן זיין רצון, ווי די גאַנצע סדרה דערציילט אונז, ויגש ויחי. ער האט מחדש געווען אידן און באוויזן ווי א איד קען זיין אין מצרים און דארטן גופא זיין א בעל הבית, ביז ער איז דער וואס מאכט איבער דעם מצרים זאל ווערן א מקום פון פון אלקות א מקום פון געטליכקייט. און דערפאר איז יוסף טאקע געבליבן באגראבן אין מצרים, זייענדיג אין מצרים און זייענדיג דארטן האט ער משפיע געווען קדושה ווי דאס שטייט אין זוהר, אז אין דעם זכות וואס יוסף הצדיק איז געבליבן אין מצרים, איז אין דעם זכות איז די אלע צוויי הונדערט און צען יאר האבן אידן געקענט אויסהאלטן גלות מצרים, ווי ער זאגט אין זוהר אז ווען נישט חס ושלום וואלט שוין רחמנא ליצלן אידן נישט געקענט פארטראגן. ס'הייסט ער האט אריינגעגעבן אידן אט א דעם כח אויך קענען אין די שווערסטע מצבים פון גלות מאכן פון מצרים זאל ווערן א מקום רוחני א מקום קדוש א ארט וואס דארטן זאל זיך דערהערן אלקות דערהערן געטליכקייט און דאס איז דער תפקיד פון יעדער אידן און אויף דעם איז געגעבן געווארן ספר בראשית און דאס איז דער קשר פון סיום ספר בראשית מיט התחלת ספר בראשית דער תפקיד פון א אידן אויף זייענדיג אין וועלט אין א נשמה אין ארץ הגשמית ביז אין א ארט אזוי ווי מצרים און דארטן מאכן פון דעם ארט זאל ווערן א ארט פון געטליכקייט א ארט פון קדושה א ארט פון רוחניות איבערמאכן פון גשמיות רוחניות מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך אט דאס האט דער רבי גערעדט ווי מ'האט געזאגט שבת ויחי תשמ ו מיט דעם איז נאך נישט געענדיגט די שיחה איז געדרוקט געווארן ערב שבת פרשת ויחי תשמ ז א יאר שפעטער

אמאל פון צוואנציג יאר פריער, פון צען יאר פריער, יענע יאר וואס איך דערצייל איצטער, ויגש, פרשת ויחי, אנטשולדיגט, תשמ ז, איז ארויסגעגאנגען אט א דער שיחה אין א ליקוטי שיחות, אין א קובץ, אין א חוברת ליקוטי שיחות לכבוד שבת, א סיום אויף ספר בראשית, פרשת ויחי. יענעם שבת, שבת ויחי תשמ ז, האט דער רבי פארברענגט, און דער רבי האט דעמאלט פארברענגט גאר א רייכע פארברענגען א געשמאקע פארברענגען א שטורעמדיגע פארברענגען און דער רבי האט דעמאלט גערעדט די זעלבע שאלה נאך אמאל מיט נאך מער עומק צוגעגעבן נאך א נקודה עיקרית אין די קאשע ווי קומט דאס אז ספר בראשית ענדיגט זיך מיט אט דעם פסוק און דארט האט דער רבי צוגעגעבן נאך נאך א שאלה ווייס מען דאך אלע מנהג ישראל אז בשעת מ'איז מסיים א ספר איז אלע שרייען צוזאמען דעם לעצטן פסוק, אלע שטעלן זיך אויף, מען גיט א קלאפ אויף די בימה, און מען ליינט מיט עפעס א ניגון מיוחד דעם לעצטן פסוק, און דעמאלט אלע צוזאמען גיבן א געשריי, חזק חזק ונתחזק, מען שרייט דעם חזק חזק. און דאס ווי די גמרא זאגט, עס צריכים חיזוק, תורה צריכה חיזוק, אז מ'איז מחזק איינער דעם אנדערן אז מען זאל ממשיך זיין לערנען ווייטער. האט דער רבי געפרעגט לכאורה, מען זאגט חזק חזק ונתחזק, איז דאס נישט נאר בכלל אין לימוד התורה, דאס איז אויך בפרט, אז פון דעם וואס מיר האבן ערשט געליינט, זאל מען ארויסנעמען א חיזוק אין לעבן אין עבודת השם, אין לימוד התורה, אין קיום המצוות, יא, איז דאס בפרט, אין דעם לעצטן פסוק אויף דעם וואס מ'האט געשריגן חזק חזק אויף דעם פסוק שטייט דער בעל קורא וואס ליינט ער אז וימת יוסף ויישם בארון במצרים שיינער פסוק און דאס איז דער לעצטער פסוק און ער זאגט דאס מיט א ספעציעלע מנגינה מיט א ספעציעלע ניגון און אלע צוזאמען שרייען חזק חזק ונתחזק אויף וואס אז יוסף איז געשטארבן מ'האט אים באגראבן אין מצרים וואו איז דא דער חזק חזק ונתחזק האט דער רבי געשריגן דאס איז געווען די שאלה ויחי מ"ז בנוסף צו די אלע פריערדיגע שאלות וואס מ'האט פריער גערעדט אויף דעם האט דער רבי צוגעגעבן א נייע נקודה א נייעם קוק אין דעם גאנצן עניין וואס דא זעט מען וואס איז דאס א אמת'ער צדיק און א אמת'ער נשיא און א אמת'ער מנהיג ישראל יוסף הצדיק האט געוואוסט אז ס'קומט צו גיין איצטער א שווערער טונקעלער ביטערער גלות. אידן גייען בלייבן שטעקן אין מצרים פאר נאך כמה וכמה עשיריות שנים, צענדליגער הונדערטער יארן גייען נאך בלייבן שטעקן אין מצרים, און ס'גייט ווערן עבודת פרך, חמר ובלבנים, און ס'גייט זיין ביטערע יארן. דארפן זיי האבן כח. זיי דארפן האבן כח אויף בייקומען די נסיונות און דעם חשך הגלות. זאגט יוסף הצדיק, איך בלייב דא בצאן מרעיתי. איך גיי ערגעץ נישט. דאס וואס יעקב אבינו האט געדארפט גיין אין חברון אין מערת המכפלה, דאס איז א ענין מיוחד, דאס איז א גאנצע ביאור, אז די אבות האבן געדארפט זיין דווקא אין ארץ ישראל. און דורך דארטן האבן זיי געקענט משפיע זיין, ס'איז דא צדיקים וואס דארפן זיין אין א העכערע עולם, אין א עולם פון קדושה, וואס פון דארטן זענען זיי משפיע. אבער יוסף הצדיק זאגט, וואס איז מיין תפקיד? אויף וואס האט מען מיר אוועקגעשטעלט? אז ס'איז דא דער אידישער פאלק, נוהג כצאן יוסף, יא, אידישער פאלק גייט זיין אין מצרים, זיי גייען זיין אין גלות, דארפן זיי האבן כוחות אויף בייקומען די נסיונות פון גלות, אז נישט נאר די גלות זאל זיך רחמנא לצלן נישט אריינשלעפן אינעם חשך און אין די ביטערקייט, נאר אדרבה זיי זאלן קענען באלעבאטעווען איבער דעם גלות, און זיי זאלן קענען האבן א אמת'ע עליה דווקא דורך די ירידה ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות די ירידה צורך עליה. און דערפאר בלייבט יוסף אין מצרים. און בשעת א איד שטייט אין מצרים, צענדליגע יארן נאכדעם וואס יוסף איז שוין נסתלק געווארן, נאכדעם ווי יוסף איז נפטר געווארן, און ער געפינט זיך אין מצרים, און ס'איז אים שווער, ס'איז אים ביטער, ער איז ארומגערינגלט מיט צרות, מיט אלע ביטערע זאכן, און מען רודפ'ט אים די מצרים, און די אלע עניינים וואס איז פארגעקומען עבודת פרך, און ער דערמאנט זיך אז יוסף הצדיק געפינט זיך צוזאמען מיט אים דא אין אט דעם מצרים, אטא דאס גיט אים די גרעסטע כוחות ער זאל קענען זיך איבערקומען און זיך פארשטארקן, און ווי דער יוסף הצדיק זאגט דעם לשון והעליתם, והעלה אתכם מארץ מצרים, דאס איז דער לשון, והעלה אתכם, די טייטש די חסידישע טייטש אז דווקא אין ארץ מצרים והעלה אתכם האבן די אמת'ע עליה און דער כח באקומען זיי פון דעם וואס זיי ווייסן אז יוסף געפינט זיך מיט זיי האט יוסף הצדיק מוותר געווען וואלט געקענט פועל זיין באיזה אופן שיהיה אויף ארויסקריכן פון ארץ ישראל אבער ער איז מוותר און ער זאגט איך וויל בלייבן דא מיט צאן מרעיתו כדי א איד זאל קענען האבן כח אויף קענען זיך שטארקן און קענען טון זיין עבודה מיט א שמחה וטוב לבב על כל פנים מיט א תוקף אפילו ער געפינט זיך אינעם גרעסטן חשך כפול ומכופל און אטא דאס איז דער חזק חזק ונתחזק די גרעסטע חיזוק אז א איד ווייסט אז דער נשיא דער צדיק געפינט זיך צוזאמען מיט אים דער רבי האט דעמאלט אויסגעטייטשט אטא דעם ענין בקשר צו דעם רעבן ריי"צ, אין די המשך פון דעם פארברענגען, האט דער רבי דעמאלט גערעדט בנוגע דעם פריערדיגע רעבן, וואס זיין נאמען איז געווען יוסף, און האט גערעדט בנוגע דעם, געפינט זיך אין די חודש אין די שלושים יום סמוכים צו י' שבט, יום הגדול והקדוש ווי דער רבי פלעגט עס רופן, דעם יארצייט, יום ההילולא פונעם רעבן ריי"צ. און האט געזאגט אז די פריערדיגע רבי, דער רבי ריי"צ איז געקומען אין אמעריקע, האט ער געקענט בעטן אז מ'זאל אים באגראבן אין ארץ ישראל, מיט די אלע מעלות וואס שטייט אין ספרים הקדושים, מיט די אלע עניינים פון זיין נקבר בארץ ישראל. פון דעסטוועגן, ניין. איז ער געבליבן און זיין ציון, זיין אוהל איז דווקא וואו? אין חוץ לארץ. וואו? אין אמעריקע. פארוואס? און דאס איז די זעלבע מעשה ווי דער יוסף, און זיין נאמען איז יוסף דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז דער נאמען דעם רעבן רייאץ איז יוסף פונקט אזוי ווי יוסף הצדיק יא אז ער האט געקענט פועל זיין מען זאל אים טאקע אריבער פירן פון דעסוועגן האט ער געוואלט דווקא בלייבן אין חוץ לארץ מיט צאן מרעיתו אז אידן געפינען זיך אין עקבתא דמשיחא די לעצטע דורות די לעצטע יארן פון חשך הגלות וואס דאס איז דער ביטערסטער גלות חשך כפול ומכופל א לאנגע טיפע גלות בשעת א איד געפינט זיך אין חוץ לארץ און ער ווייסט אז יוסף הצדיק געפינט זיך צוזאמען מיט אים, איז דארט אט דער ענין, גיט אים דעם גרעסטן חזק חזק ונתחזק, אז ער ווייסט אז דער רבי דער צדיק דער נשיא געפינט זיך צוזאמען מיט אים, עמו אנכי בצרה, אט דאס אליין גיט דעם גרעסטן חיזוק, אז א איד זאל נישט נתפעל ווערן פון די אלע ענינים פון חשך הגלות, נאר אדרבה, ער זאל שטיין אין א תנועה פון גאולה, ער זאל שטיין העכער פון גלות, און ווי טאקע חסידות און די רביים האבן אונז אויסגעלערנט, אין דעם פתגם הידוע ווי דער פריערדיגער רבי האט געזאגט בשעת ער איז נאך געווען אין די אויפן וועג ארויסגיין פון תפיסה, אינעם מאמר הידוע פון יהי ה' אלקינו עמנו האט ער דעמאלט געזאגט אז מיר דארפן וויסן און מפרסם זיין בכל העולם אז נאר דער גוף איז אין גלות, די נשמה איז קיינמאל אין גלות נישט געגאנגען, און קיין גוי האט קיין שליטה נישט אויף אידן, דאס וואס א איד שטייט העכער פון גלות און העכער פון די אלע זאכן און נאר דאן קען ער זיך מתגבר זיין אויף די אלע נסיונות און דאס איז דער חזק חזק ונתחזק פון דעם לעצטן פסוק פון היינטיגע סדרה אויף געבן א אידן חיזוק אז זייענדיג אין גלות און ער ווייסט אז דער צדיק דער נשיא דער רבי געפינט זיך צוזאמען מיט אים און דאס גיט אים דעם כח אויף קענען מתגבר זיין אויף אלע נסיונות און שטיין אין א מעמד ומצב פון גאולה אפילו אז מ'איז נאך מ'איז נאך אין די לעצטע רגעים פון גלות, און דאס אליין איז די גרעסטע הכנה, אויף דעם עמדו הכן כולכם לקבל פני משיח צדקינו, אז א איד זאל זיך גרייטן, מ'שטייט שוין אט אט ביים שוועל פון די גאולה, זאל מען זיך טאקע גרייטן אין די לעצטע רגעים פון גלות, און טאקע צוגרייטן זיך דורך די אלע פעולות, פון מוסיף זיין אין לימוד התורה און קיום המצוות און מיט שמחה וטוב לבב, און מפרסם זיין און מפיץ זיין די מעיינות הבעל שם טוב תורת החסידות וואס דאס איז די גרעסטע הכנה צו דעם קאתי מר דא מלכא משיחא במהרה בימינו אמן.